די שנאה צו ברוכ'ן איז ביי איר מיט אמאל פארשווינדן. דער טאטע האט איר געזאגט אז ברוך וועט באלד נאך דער חתונה ווערן א רב. זי וועט זיין רעבעצן. אלע ווייבער וועלן איר קוקן אין מויל אריין. יעדע וועט זיך שעצן גליקליך מיט איר צו פארברענגן, הערן איר מיינונג, און ווי נאר א שמחה אין שטאט, וועט מען זי פארבעטן, זעצן אויבן אן, מכבד זיין מיטן בעסטן. רחל האט זיך אנגעשטרענגט ווייטער צו ציען דעם געדאנק, נאר פלוצלינג איז פאר איר ארויסגעוואקסן די רעבעצין פון שטאט אין איר זיידענער קופקע מיט איר לאנגע דימענטענע אוירינגען, און אז באלד נאכן באדעקנס וועט מען זי אוועקזעצן אויף א גרויסן שטול צעלאזן אירע פלעכטן און די רעבעצין וועט זיי אפשערן. רחל האָט אַ כאַפּ געטאָן אירע צוויי לאַנגע צעפּ, זיי באַטראַכט, גענומען זיי קושן, גלײַך ווי זי וואָלט זיך צעשיידט מיט זיי אויף אייביק, און פֿאַר איר איז מיט אַ מאָל אַרויסגעשוואומען די אַלטע קריינדל, די חלות און שאָלנט-בעקערן, ווי רחל איז איינמאָל פֿרייטיק נאָכמיטאָג צו איר אַריין, אונטער אַ שפּאַנישער וואַנט איז געשטאַנען די אַלטע קריינדל, געמידלעט אַ יונג ווייבל דעם קאָפּ, מיט א האריגע פענזל גענומען א בריטווע און געגאלט, און דאס יונגע ווייבל האט אויסגעזעהן ווי אן אויסגעצויגן קעצל. רחל האט ווידעראמאל דערפילט א שנאה צו זיי אלע, אפילו צו איר פאטער. איר האט זיך געדאכט אז אלע האבן זיך צונויפגערעדט זי אומגליקליך צו מאכן, אז קיינער פארשטייט זי נישט, וויל זי גארנישט פארשטיין. זי האט פארגעסן אז זי איז ברוגז מיט זאנוויל'ן, און זי איז געווען זיכער אז ער וועט זי ראטעווען פון אונטער דער חופה אפירנעמען, און האט באשטימט אים גלייך צו זען. ווי א פארסאמטע איז רחל ארויס פון שטוב און שנעל געשפאנט צו שלמה'ס הויז. אין פענסטער איז געוועזן ליכטיג, זי האט נישט געטראכט און אריין אָ, סקאָצל קומט, אַ גאַסט! האָט טערצע געזאָגט און אָפּגעװישט מיטן פֿאַרטוך אַ בענקל. רחל איז רױט געװאָרן, זיך צעטומלט, האָט אַ פּינטל געטאָן מיט די אױגן, װי אײנער, װאָס װיל זיך אָן עפּעס דערמאָנען. אַ דאַנק, טערצע, זײַט אײַך נישט מטריח. כ'האָב אײַך נאָר געװאָלט זאָגן, איר זאָלט צונעמען די מערן. וואָס פֿאַר אַ מערן? איר ווייסט גאָרנישט? אַ חידוש! האָט רחל געענטפֿערט אין גאַנצן אַ צעפֿלאַמטע. אײַער זאַנוול האָט יענע וואָך באַשטעלט אַ קערץ מערן פֿאַר די פֿערד, און ער קומט זיי נישט נעמען. ס'האַלט דאָך אין איין רעגענען, זיי קענען דאָך פֿאַרפֿוילט ווערן. און ער האָט אײַך באַצאָלט? האָט זיך טערצע געפֿרעגט. געוויס! וואָס דען? גלויבט מיר רחל, דער יונג מאכט מיך בדיל הדל. אט זעהט איר, געקויפט מערן און גארנישט. דער יונג איז דאך שוין באלד א וואך אויפן לויביטשער יריד, און גיי זיי א נביא אז ער האט געקויפט מערן. א שענעם דאנק רחל'שי וואס איר זייט געקומען. בלי נדר מארגן שיק איך מיין אלטן נאך זיי. וואס האב איך געוואלט זאגן, יא, האט טערצע געהאלטן אין איין מאלן, איר, רחל, האט דאך אונז אינגאנצן פארשעמט. נישט געבליבן צו דער סעודה. מיין זאַנוול האָט אײַך אַרומגעזוכט. רחל האָט אָנגעקוקט תרצן, און איר האָט זיך געדאַכט, אַז די אַלטע תרצה אָן ציין ווייס אַלץ און שמייכלט, אַז זי ווייס, אַז זאַנוול האָט קיינמאָל קיין מערן נישט געקויפֿט, אַז דאָס האָט זי זיך פֿאַרבענקט נאָך איר זאַנוולען און איז דאָס געקומען מיט אַן אויסרעד. קאפיטל צוואַנציק אין אוונט איז זאנוול געקומען פון יריד און געוואר געווארן אז רחל גייט א כלה ווערן פאר ברוך גיטלס. ער איז געווארן מאדנע אומרואיג, ער האט מער נישט געקאנט איינזיצן אויף אן ארט, איז ארויס אין גאס און זיך געלאזט גיין צו גראדולן. א ווינט האט זיך פון ערגעץ אפגעריסן און גענומען שטארק בלאזן. אויפהויבן די גאנצע קופע שטויב, דער ווינט האט זיך געדרייט, געיאגט איבער דער גאס מיט א פייף. זאנוויל האט גענומען גיכער שפאנען, האט זיך מיטאמאל אפגעשטעלט. נתן מיט רחלען זענען אים אנטקעגן געקומען. דער ווינט האט זיך שטארקער צעפייפט, ערגעץ וואו אויף א דאך א הויב געטאן א שטיק אפגעריסענע בלעך, א ריס אראפגעטאן פון נתנ'ס קאפ זיין טוכן היטל, און מיט א שנעלקייט עס גענומען טראגן איבערן גאס. דער אַלטער מיט דער טאָכטער זענען געבליבן שטײן אומבאַהאָלפֿענע, זיך איבערגעקוקט און באַלד זיך געלאָזט נאָכן היטל. זײַנװל האָט געטאָן אַ שפּרונג, געכאַפּט דאָס היטל און מיט דרך-ארץ עס צוגעטראָגן נתנען. אַ שענעם דאַנק, װאָס איר האָט זיך מטריח געװען, זײַנװל, דאָס הײסט, אַ װינט, האָט דער אַלטער געזאָגט און אָנגעטאָן דאָס היטל. זײַנװל האָט עפּעס געװאָלט זאָגן, אָנגעקוקט די איבערגעשראָקענע רחל, נאָר מער, װי אַ נאַרישער שמײכל איז בײַ אים אױפֿן פּנים נישט אַרױס. ווען נתן מיט רחלען זענען שוין געווען אַ שטיק פֿון אים, האָט זיי זאַנוול נאָכגעיאָגט אַ צעטראָגענער, גייט גיכער אַהיים, רב נתן, עס וועט באַלד אַ גאָס טאָן אַ רעגן! האָט זאַנוול אויסגעשאָסן און איז רויט געוואָרן. הלוואַי, האָט נתן געענטפֿערט, די קאַרטאָפֿל דאַרפֿן רעגן ווי אַן אויג אין קאָפּ. זאַנוול האָט באַמערקט ווי רחל האָט זיך צעשמייכלט און ער איז עפּעס צופֿרידענער געוואָרן. ער איז זיי נאָכגעגאַנגען. א בליץ האט אנגעצינדן די גאנצע גאס. ערגעץ ווייט האבן גענומען פלאצן גרויסע פעלזן, געפלאצט און געקייקלט זיך אלץ נענטער, זיך געקראכט ערגעץ אין דער הויעך, זיך פונאנדערגעשאטן ווי מחנות פויקן. עס האט באלד א גאס געטאן א רעגן, געפליוכעט ווי מיט צעבערס. זאנוויל איז אריין אין הויז אקעגן איבער נתנען. בײַ נתנען איז געװען ליכטיק. זאַנװל האָט אַ נערװעזן ציטער געטאָן. אין דער טיר פֿון נתנס הױז איז געשטאַנען רחל. ער איז לײַכט צו צו איר. רחל, דערזעענדיק זאַנװלען, האָט זיך דערשראָקן און איז אַרײַנגערוקט זיך אין הױז אַרײַן. באַלד איז זי צוריק ארויס. זיי זענען געשטאנען עטליכע מינוט זיך אנגעקוקט מיט ערנסטע פענעמער. זאנוויל האט אראפגעלאזט די אויגן און געזאגט, רחל, איך דארף דיך זען, כ'האב עפעס מיט דיר צו רעדן. זיי מארגן אכט אזייגער אין פעלד. וועסט זיין? כ'וועל זיין, האט רחל געענטפערט, נישט געזאגט קיין גוטנאכט און פארשוואונדן אין פינסטערן קארידאר. זאנוויל איז געבליבן שטיין עטוואס א צעמישטער. לאַנג האָבן אין זײַנע אױערן געקלונגען רחלס טריט און דער סקריפּ פֿון דער טיר. ער האָט דערפֿילט, אַז דער גרונט אונטער זײַנע פֿיס באַװעגט זיך, נעמט אַפֿערשװימען פֿון אונטער אים און ער בלײַבט ערגעץ אין דער לופֿט. מיט אַ מידקײט אין קערפּער האָט זיך זאַנװיל אַװעקגעזעצט אױף אַ טרעפּל, אײַנגעגראָבן דעם קאָפּ אין זײַנע גרױסע הענט, שטאַרק פֿאַרקװעטשט די אױגן, און פון די ציין האט זיך געהערט א מאדנע קריצעריי גלייך א שארפע זעג וואלט געשניטן אן אלטן דעמב. זאנוויל האט געשפירט אז עס הויבט אים פון ארט, אז אזוי גלאט אוועקגיין אן אלעם קען ער נישט, אז ווען ער וואלט יעצט געכאפט רחל'ען וואלט ער זי דערשטיקט. נישט געלאזט זיך אזוי טרעטן און בלאזן אין דער קאשע אריין, וואס מיינט זי, א גנב האט קיין הארץ נישט? און וואס האט זי דאס פארקאכט א קאשע מיט די מערן? ווען האָב איך בײַ איר געקויפֿט מערן? זי ליגט שוין מסתּמא יעצט אין בעט און לאַכט אין די פֿויסטן אַרײַן, ווי נאָך זי איז פּטור געוואָרן פֿון מיר. אַך, כאָלערע, זי וועט זיך נישט לאַנג פֿרייען! איך וועל איר באַלד ווײַזן, אַז איך שטיי נאָך. אַז מיך צו פּטרן איז נישט אַזוי לײַכט. כ'נעם באַלד אַ שטיין און טו אַ טראַסק אין פֿענצטער אַרײַן, עס זאָל פֿון אים קיין זכר נישט בלײַבן. זאַנוול האָט גענומען זוכן אַ שטיין, איז דורכגעלאָפן אַ האַלבע גאַס, געזוכט, און אַלע שטיינער, וואָס האָבן זיך דאָרטן געוואַלגערט, זענען אים עפּעס נישט געפעלן געוואָרן. ער איז באַלד צוריקגעקומען צום פענצטער און געהאַלטן אין איין טענהן צו זיך, וואו קריגט מען עפּעס אַזאַ קיילעכדיקן, שפּיציקן שטיין? ער איז צו צום פענצטער אַריינגעקוקט מיט ביידע אויגן, נאָר האָט גאָרנישט געזען. פֿון דער װײַטנס איז געשטאַנען דער נאַכט-װעכטער מיט זײַן גראָבן שטעקן, געקוקט מיט פֿאַרדאַכט אױף זאַנװלען. דער װעכטער האָט גענומען פּאַמעלעך צוגײן. זאַנװל איז אַזױ געװען צעטראָגן, אַז ער האָט נישט געהערט, װי דער װעכטער איז צו צו אים. נאָר װען דער װעכטער האָט אים שטאַרק אָנגעכאַפּט פֿאַר דער האַנט און אַ געשרײ געטאָן, קום מיט מיר, נאַכט-פֿױגל! האָט זיך זאַנװל װי אױסגעניכטערט און זיך אױסגעדרײט. דער נאַכטוועכטער האָט אַ הויכן פֿײַף געטאָן און געהאַלטן זאַנוולן פֿעסט אין ביידע הענט. זאַנוול האָט מיט אַן איבערנאַטירלעכע קראַפֿט פֿון אַן אומנאָרמאַלן מענטש, זיך אַ שליידער געטאָן אויפֿן וועכטער, זיך עטלעכע רגעס געאַמפּערט, אים אַ וואָרף געטאָן אויף דער ערד, אַ זעץ מיטן פֿוס אין האַרץ אַריין און איז אַריבער דורכן פּאַרקאַן פֿון נתנס סאָד. פֿון אַלע זײַטן האָבן זיך געהערט פֿײַפֿערײַען, און באַלד האָבן זיך אין דער שטילער נאַכט אַרײַנגעטראָגן די שווערע טריט פֿון די וועכטערס. זאַנוול האָט געוווּסט, אַז יעצט צו אַנטלויפֿן איז אַ סכּנה, מען וועט אים געוויס כאַפּן. ער האָט גענומען זוכן אַן אָרט וווּ זיך צו באַהאַלטן. אין עק גאָרטן איז געווען אַ גרוב פֿון קאַרטאָפֿל, פֿאַרמאַכט מיט אַ גרויסן שטיין. זאַנוול האָט אָפּגערוקט דעם שטיין, איז אַריין, צוריק פאַרמאַכט, האָט זיך אַרונטערגעלייגט אונטער אַ דריבעס פון וואַסער און געלעגן אין געהאַקטע צרות. עס האָבן זיך באַלד דערהערט קולות אין גאָרטן, מען האָט אים געזוכט. ער האָט געהערט נתנס קול, עס האָט זיך אים אויסגעדאַכט, אַז מען האָט אים שוין, מען פירט אים אַרויס. יעדער איינער שלאָגט אים, און רחל שטייט און קוקט. ער האָט באַשלאָסן צו זיין גרייט אויף אַלץ, אַפילו זיך צו פאַרטיידיקן מיטן רעוואָלווער. האָט בשעת מעשה אַרויסגענומען פֿון דער קעשענע אַן אײַזערנע הענטשקע און זיך אָנגעטאָן אויף דער האַנט. עס איז שטיל געוואָרן. זאַנוול איז נאָך געלעגן אַ לענגערע צײַט, דערנאָך איז ער אַרויס און אַוועק, אַ דורכגעווייקטער, דורך הינטערגעסלעך צו גראַדולען. ביי גראדול'ן איז געווען ליכטיג. אין א גרויס הילצערנעם בעט איז גראדול געלעגן. זיין פנים האט אויסגעזען ווי באשאטן מיט אש. ער איז געלעגן און געכארכלט מיט זיין ברוסט ווי א גאנז. ביים טיש איז געזעסן ביילע, א פארוויינטע. וואס הערט זיך? דער דאקטער איז געווען? האט זיך זאנוויל שטיל געפרעגט. געוועזן, האט ביילע מיט א זיפץ גענטפערט. נו, וואס האט ער געזאגט? וואָס מיר דאָקטער? האָט דער קראַנקער אָפּגעהוסט און אויסגעשפּיגן אַ שטיק בלוט ווי אַ קופּערנער צענער. הערסט, זאַנוול, איין גאָט זאָל מיר העלפֿן, ס'איז נישט גוט, ברודער. עס האַלט שמאָל. די כּוחות גייען אויס. בלי-נדר, מאָרגן פֿרי טראָג אַוועק דעם גבאי פֿון דער תּלמוד-תּורה, אַ פֿינפֿערל, מע זאָל זאָגן תּהילים. זאנוול איז געשטאנען זיך געקראצט דעם קאפ, גלייך ווי ער וואלט געוועזן דער גאנצער בעל חייב וואס גראדול איז קראנק. באלד האט זיך ביילע צעכליפעט, ער האט נישט געקאנט מער צוהערן, איז אריין אין שלאף צימער און זיך אויסגעצויגן אויף גראדול'ס בעט. עס האָט זיך אים אַלץ געפּלאָנטערט, אַז מען יאָגט אים, אַז באַלד קומט מען אַרויף, מען נעמט אים פֿון בעט אַרויס און מען פֿירט אים אַ געשמידטן אַוועק. מיט אַ מאָל האָט זיך אַ געוואַלדיק הויכער מענטש מיט איין אויג אין שטערן גענומען פּאַקן צו אים דורכן פֿענצטער. ער האָט זיך געפּאַקט און געפּאַקט, אָנגעפֿילט די גאַנצע שטוב, יעדעס ווינקל, יעדע שפּאַרע, און דאָס אויג האָט געשאָסן מיט פֿאָספֿאָר-שטראַלן. דער מענטש האָט זיך געהאַלטן פֿאַר זײַן גרױסן געפֿאַלדעװעטן בױך, געפּלאַצט פֿון געלעכטער, געװוּנקען מיטן אױג. אָבער רחל האָט דיך אַװעקגעװאָרפֿן, אַװעקגעװאָרפֿן! פֿון פֿאַרדראָס האָט זאַנװל אונטערגעשפּאָרט זײַן פֿאַרשױמטן פֿערד, אַרױסגעכאַפּט די לאַנגע קרומע שװערד, און אַ ביטערע מלחמה האָט אױסגעבראָכן צװישן אים און דעם אײנ-אױגיקן מענטש. מיט יעדן פֿאָך פֿון דער שאַבלע האָט זאַנװל געשפּאָלטן דעם מענטש אין צװײען, פֿון דעם מענטש זענען באַלד צוויי מענטשן געוואָרן, און אַ ווײַלע אַרום אַ פֿולע שטוב מיט איין-אויגיקע מענטשן, און אַלע האָבן זיך געהאַלטן פֿאַר די געפֿאַלדעוועטע בײַכער, געלאַכט, און די אויגן האָבן געשאָסן, ווי פֿאָספֿאָר-שטראַלן. זאַנוול איז געוואָרן שטאַרק בייז, איז אַראָפּ פֿון פֿערד, געכאַפּט איין מענטש פֿאַרן גערדיק, אויסגעשטאָכן דאָס אויג, און באַלד האָט אַ קראַך געטאָן אַ דונער, אַלץ איז צעשוואומען. זאַנוויל האָט זיך אויפֿגעכאַפּט, אַן אָפּגעגאָסענער פֿון שווייס, געעפֿנט די אויגן פֿינצטער, און אין דרויסן האָט געגאָסן מיט צעבערס. ביילע איז געזעסן אויף איר בעט, זיך אויסגעטאָן. זי האָט אײַנגעטולעט דעם קאָפּ אין קישן און שטיל געוויינט. זאַנוויל האָט עס געהויבן פֿון בעט, האָט נישט געקאָנט הערן ווי ביילע וויינט. בעלאַ! זאנוויל איר שלאפט נישט? ניין, האט זאנוויל געענטפערט. ביילע, וואס וועט אייך העלפן אייער וויינען? גלויבט מיר, גראדול וועט נאך געזונט ווערן, איר וועט זען. או, זאנוויל, האט ביילע וויינענדיג געזאגט און זיך אויפגעזעצט, קיינער ווייסט נישט ווי שלעכט מיר איז, א האלב יאר נאך די חתונה, און דער דאקטער זאגט ס'איז קיין האפנונג נישטא. בײלע האָט זיך צעװײנט אױפֿן קול. זאַנװלען האָט באַנק געטאָן, צו װאָס ער איז געקומען נעכטיקן. האָט נישט געקאָנט הערן, װי בײלע װײנט, פֿאַרשטאָפּט די אױערן מיט די פֿינגער און אײַנגעגראָבן דעם קאָפּ אין קישן. בײלע איז געװאָרן שטילער, גענומען דערצײלן, װיערנאָך זי האָט זיך באַקענט מיט גראַדולן, װי ער האָט זיך אין איר פֿאַרליבט, װי ער פֿלעגט זי אַרומטראָגן אױף די הענט, פֿלעגט איר דאָס אָרט אָפּהױכן, און װאָס האָט איר טאַקע געפֿעלט? זאנוויל האט געשפירט ווי די מידקייט איז אוועק, ער האט זיך געפילט קרעפטיג פון ביילעס מעשות און זיך געדרייט אין דרייען אונטער די קאלדרע. ער האט מער נישט געהערט וואס ביילע דערציילט אים. אים האט זיך אויסגעדאכט א ריז גראדול טראגט ארום די קליינע ביילקע מיט די ברענענדיגע שליפיעס מיט די לאנגע האר אויף זיינע הענט. פון דעם הייזל וואס האט זיך געפונען וויזאווי גראדול'ס פענסטער האט זיך געהערט א קרעכצן, ווי א פארשטיקט געוויין. זאנוויל האט אנגעשפיצט זיינע אויערן, און אים האט זיך געדאכט אז א פרוי וויינט. דאס געוויין איז שטארקער געווארן און זיך דערנענטערט אלץ מער. א פנים, עמיצער האט געשלאגן א פרייליכע שוועסטער. און דער רעגן האט געפלוכעט גאנצע צעבערס אין פענסטער אריין. דאס געוויין האט זאנוויל'ן אויפגערעגט. געקאָרטשעט אין דרײַען. ער האָט פּלוצלינג דערזען, װי בײלקע שטעלט זיך אין אַ װײַס לאַנג העמד, שפּרינגט אַראָפּ פֿון בעט און גײט צו צום פֿענצטער. דאָס װײַסע העמד מיט די צעלאָזטע האָר האָבן זאַנװלען נישט געלאָזט רוען. ער איז געלעגן, װי אױף שפּילקעס, מיט ברײט צעעפֿנטע אױגן. בײלע האָט געקוקט דורכן פֿענצטער, קײנעם נישט געזען, און אַ קװעטש געטאָן מיט די פּלײצעס, האָט זי גענומען צוריקגײן. זאַנװל האָט איר לײַכט אַ ציפּ געטאָן פֿאַרן העמד. בײלע האָט אים גענומען גלעטן מיט איר װײך הענטל איבערן פּנים. זאַנװל האָט אין דער לופֿט דערפֿילט בײלקעס אָפּגעהאַקטן אָטעם און האָט זי אַרומגעכאַפּט, װי אַ צערײצטער לײב. קאַפּיטל איין און צוואַנציק. פארטאג, זאנוויל האט זיך דורכגעטרייסלט, לעבן אים איז געלעגן ביילע, די פיס איינגעוויקלט אין איר ווייס העמד, די שווארצע האר צעשאטן איבערן ווייסן קישן, אין מויל האט זי געהאלטן דעם קליינעם פינגער פון דער רעכטער האנט. פון צווייטן צימער האט זיך געהערט א כארכלען און א קרעכצן, זאנוויל'ן איז קאלט געווארן, ער איז לייכט אראפ פון בעט, זיך אויף גיך אנגעטאן און גענומען גיין צום קראנקן, איז אבער באלד געבליבן שטיין, ס'האט זיך אים אויסגעוויזן אז דער קראנקער האט אלץ געזעהן, דורך דער וואנט, דאס רופט ער אים, וויל זיך מיט אים אויסשמועסן צי אזוי האנדלט מען געגן א קראנקן חבר? א קאלטער שווייס האט דורכגעשלאגן זיין שטערן, באלד אבער האט ער זיך צושמייכלט. וואס? ווער? געזעהן? יענער ליגט דאָרטן אין זײַנע צרות און איז אַרײַן מיט אומזיכערע טריט. גראַדול איז געשלאָפֿן. די נאָז איז געװען לענגער און שפּיציקער, די אױגן, טיף אַרײַן, גלײַך װי מע װאָלט זײ אַרײַנגעקלאַפּט און צוגעמאַכט. פֿון מאָל צו מאָל האָט זיך דערהערט אַ כאָרכל פֿון האַלדז, דעמאָלט פֿלעגן זיך די אױגן-לעפּעלעך עטװאָס עפֿענען און אַ פּאָר הינערישע אױגן האָבן אומבאַשטימט געגלאָצט. זאַנװלען האָט דאָס אױפֿגעשױדערט, ער האָט אַ שפּײַ געטאָן און זיך לײַכט אַרױסגעגנבֿעט. זאַנװל האָט געשפּאַנט איבער די לײדיקע גאַסן. בײַ אַ קלײן הײַזל איז געזעסן רב יעקבֿ, זאַנװלס געװעזענער רבי, אין אַ פּאָר הױזן מיט אַ לאַנגן טלית-קטן. ער האָט געהאַלטן צװישן די פֿיס אַ גאַנדז, איר געעפֿנט דעם שנאָבל און אַרײַנגעשאָטן צו לעפֿעלעך הירש.

ווי דען קינד אויף דער עלטער, קיין מלמדות נישטא מער, די ליטוואקעס ימח שמם זענען זיך אנגעלאפן, ארויסגעריסן דעם ביסן פון מויל, און די ציין אויף די פאליצע לייגן ווילט זיך נישט, נו, פאשעט מען גענז, מען מוטשעט זיך. זאנוויל האט אפילו נישט געוואוסט וואס דער אלטער פלאפלט, נאר ער האט פארשטאנען אז ס'איז ביי אים נישט יום טוב'דיג. רבי, נאט אייך אויף טאבאק האט ער אים דערלאנגט א פאפירענעם רובל גענומען שפאנען צו דער תלמוד תורה. דער גבאי, א דיקער איד מיט ברייטע שווארצע בארד און א סאמעטנער וועסט, האט אויסגעהערט זאנווילן און זיך צעשמייכלט. ניין, איך קען נישט שיקן די קינדער זאגן תהלים. פארוואס? האט זאנוויל א פארוואונדערטער געפרעגט. ווייל איך ווייס אז דער חלף ליגט אויפן האלז ווערט מען פרום. איך קען נישט. וואס קאנט איר נישט? האט זאנוויל ארויסגעפלאצט בייז. איך פארלאנג נישט בחינם, אט האט איר א פינף רובל, און אויב ס'איז ווייניג זאגט. דער גבאי האט אים אנגעקוקט, געווארפן א בליק אויפן פינעווערל און אפגעהוסט. גלויב מיר זאנוויל, אז כ'בין דיר גארנישט אויסן. גראדול איז דאך פון דור דורות א גנב. און יעצט שיקן די קינדער זאגן תהלים? נו, זאג דו אליין, וואס פאר א פנים האט עס? זאנוויל איז געווארן בלייך ווי קאלך, ער האט געהאט חשק אראפצולאזן דעם גבאי א פראסק און ארויס. אוודאי איז ער א גנב, נישט קיין סופר, און איך בין אויך א גנב, איר הערט? אבער אידן זענען מיר, איך זאג אייך נאכאמאל, איר זאלט שיקן די קינדער זאגן תהלים, איר וועט שיקן? זאגט! דער גבאי האט זיך דערשראקן, געקוקט אויף זאנוויל'ן, אויפן געלט, אריינגעשנייצט מיט א טרוקענע תקיעה אין א רויט טיכל אריין, נו, װאָס װעל איך מיט אײַך מאַכן? איך װעל שיקן. זאַנװיל האָט אַרױסגענומען פֿון דער קעשענע נאָך אַ פֿינעװערל, אַנידערגעװאָרפֿן עס אױפֿן טיש און געזאָגט, זעט, אַז מען האַנדלט מיט מיר װי אַ מענטש, בין איך אױך קײן חזיר נישט. מיטאָגצײַט איז זאַנװיל אַרױס אין גאַס, אױספֿײַפֿנדיק אַ ניגון. ער איז אַרײַן אין מאַרק. פֿון אַ זײַטיק געסל האָט זיך געשלעפּט אין מאַרק אַרײַן דער אַלטער פֿראַנעק מיט זײַן גרױסן באַראַבאַן. ער האט אוועקגעשטעלט אינמיטן מארק די פויק, זיך אפגערוהט אביסל און גענומען פויקן וואס כח נאר. פון אלע זייטן האבן זיך גענומען שיטן מענטשן, דער מארק איז באלד שווארץ געווארן. דער אלטער האט באטראכט אלעמען, און מיט א שטימע פון אן אלטן קאמאנדיר האט ער אויסגערופן, ס'איז פארלוירן געגאנגען א חזיר מיט א שווארצן פלעק. ווער עס וועט עס געפינען איז געבעטן עס צו ברענגן אין ראטהויז אריין. נתן אגראדניק האט מען די נאכט געוואלט באגנבנען, זייט פארזיכטיג! דער אלטער האט געענדיגט זיין דרשה, געטאן א דריי קלעפ אין באראבאן און גענומען גיין אונטער די באגלייטונג פון א קינדערשן קאץ מוזיק. זאנוויל איז געשטאנען און געשמייכלט, אים איז עפעס דאס גאנצע עסק געפעלן, האט א פייף געטאן און לייכט גענומען שפאנען איבערן שטאט. אוונט. זאנוויל איז געווען אין פעלד און געווארט אויף רחל'ען. ער האט פון פארדרוס גערויכערט איין פאפיראס נאכן צווייטן, ברייט צעעפנט די אויגן אין דער נאכט אריין און געזוכט, געווארט אויף רחל'ען. ער האט מיט אמאל דערפילט אז ער איז אויסגעשפילט, אז זאנוויל איז מער נישט זאנוויל, אז עפעס א מיידל מיט אפאר שווארצע אויגן האט אים בא'כישופ'ט, און צום מערסטן האט אים געקרענקט פארוואס זי לאכט נאך פון אים. זי האט דאך אים געקענט זאגן אז זי וויל נישט קומען, אז זי וויל אים מער נישט זעהן, אז זי וויל נישט האבן צו טון מיט א גנב, נו, וואלט ער געוואוסט קלארע דיבורים, זיך איינמאל ארויסגעשלאגן פון קאפ און באסטא. אבער זיך גאר רייצן מיט אים, צוזאגן נישט קומען, א כאלערע! ער וועט זיך נישט לאזן בלאזן אין דער קאש אריין, ניין, ער גייט באלד צו איר און מאכט דארטן א חתונה אז ס'וועט איר פינסטער ווערן אין די אויגן. זאנוויל האט גענומען שפרייזן אין שטאט אריין. ער איז געבליבן שטיין ביי נתנ'ס הויז, די פענסטער זענען געווען באלויכטן, די ראלעטן אראפגעלאזט, זאנוויל איז פאמעליך צו און האט אריינגעקוקט. ביים טיש איז געזעסן רחל, אן אויסגעפוצטע, און געשמועסט מיט ברוכ'ן. זאנוויל איז געבליבן שטיין ווי א צוגעשמידטער, און געקלערט אז אויב ער וועט זיי יעצט נישט שטערן, איז ער א הינטישער לעבער. זאָלן זײ װיסן, אַז זאַנװל איז נאָך נישט געשטאָרבן, און אין דעם בלאַסן לאַפּסערדאַק װעט ער נאָך בײַ נאַכט אַ זשעברע צעברעכן. גלאַט אַזױ. זאַנװל האָט מיט אַ מאָל אַרױסגעלאָזט אַ שענדלעך װאָרט, געכאַפּט אַ שטײן און פֿון אונטער אַ הױז אַפֿער האָט ער אים אַ שלײַדער געטאָן גלײַך אין פֿענצטער אַרײַן. האָט זיך באַלד דערהערט אַ קװיטש און אַ קלימפּערײַ פֿון גלאָז, זאַנװל איז אַרונטער אונטער אַ הילצערנער טרעפּ, ער האָט געזען, װי אַלע זענען אַרױס, געקוקט אין אַלע זײַטן, לאַנג גערעדט און ס'איז צוריק שטיל געװאָרן. זאַנװל מיט אַ מאָל דערפֿילט, אַז װײַטער אַזױ לעבן קען ער נישט, אַז ער איז נישט מער װי אַ טרוס, אַן אַנדערער אױף זײַן אָרט װאָלט בשום אופֿן נישט דערלאָזט מען זאָל אים צונעמען אַ מײדל, און ער ליגט דאָ אונטער אַ טרעפּ אַ גאַנצע נאַכט אין געהאַקטע צרות. דאָ האָט זאַנװל גענומען שפּאַרן די טרעפּ מיט זײַנע פּלײצעס װאָס כּוח נאָר, געפֿילט, אַז עס קנאַקט. נאָך אַ קרעכץ, און די הילצערנע טרעפּ האָט זיך איבערגעדרײט. זאַנװל האָט זיך אָפּגעשאָקלט און געפֿילט, װי אַ שװערע משׂא װאָלט אַראָפּ פֿון אים. צו גראַדולן אַרױפֿגײן האָט זיך אים נישט געגלוסט. עס װעט זיך געװיס איבערחזרן די נעכטיקע געשיכטע. האָט ער אַ טראַכט געטאָן און אױסגעשפּיגן. ער האָט זיך אַ דערשלאָגענער גענומען שלעפּן אַהײם. באַלד האָט ער זיך אָפּגעשטעלט, אַ שמײכל געטאָן, ער האָט ערגעץ אױפֿגעזוכט אַ שמאַטע, זי אײַנגענעצט, אױסגעשמירט מיט סאַזשע און זיך אַװעקגעשטעלט בײַ נתנס הױז. שפּעט אין דער נאַכט איז ברוך אַרױס. זאַנװל האָט אים אָנגעכאַפּט, אײַנגעװיקלט דאָס פּנים אין דער שמאַטע און אים פֿעסט געהאַלטן. ברוך האָט זיך גענומען ראַנגלען, מאַכן קולות, רחל איז אַרױס. זאַנװל, דערזעענדיק רחלען, האָט אָפּגעלאָזט ברוכן און געמאַכט פּלײטע. קאַפּיטל צוויי און צוואַנציק אין שענק בײַ אַ גרױסן טיש זענען געזעסן עטלעכע יונגן מיט זאַנװלען אין דער מיט און געטרונקען. צײַט גראַדול איז געשטאָרבן און בײלע האָט זאַנװלען פֿאַרטרױט אַ סוד אַז זי טראָגט, איז ער װי צעמישט געװאָרן, זיך געפֿילט שולדיק און זי גענומען מיט אַ מאָל אױסמײדן. איינזיצן מער אין שטוב האָט ער שוין נישט געקאָנט, עס האָט אים געטריבן פון יעדן ווינקל. ער פלעגט נאָר אַראָפּרוקן דאָס היטל איבער די אויגן, שפּרייזן אין שענק אַריין און שיכּורן. יעצט איז זאַנוול געזעסן ווי אַ הילצערנער, דער קאָפּ איינגעראַמט אין זיינע גרויסע הענט און אַריינגעקוקט אין דעם נישט דערטרונקענעם קופל ביר. זיינע בלאָע אויגן האָבן זיך ווי איבערגעצויגן מיט אַ מוטנע-וואַסערדיק הייטל און האָבן אויסגעדריקט עפּעס אַ טעמפּס, אידיאָטיש. עפּעס האָט ער פאַר זיך געזען קלויסטער-גלאָקן, גרויסע, קליינע. די גלאָקן האָבן געהאַלטן אין איין קלינגן. דער מוח האָט זיך געהויבן און געטאַנצט ווי אויף שפּרינגפעדערס. מוישעלע ביק איז אַרויס פֿון אונטער אַ טיש אָן אַ היטל, מיט אַ צעשויבערטן קאָפּ האָר, האָט זיך אַוועקגעשטעלט אין מיטן שענק, זיך צעגעניצט, פֿאַרהוסט און גענומען שפּײַען אויף אַ שטח פֿון צוויי איילן. ער איז צו צו מאַנקען, וועלכע איז געשלאָפֿן אויף אַ באַנק, אײַנגעוויקלט אין אַ וואַרעם ווינטערטוך, מיט דער האַנט צו קאָפּנס און זי פֿעסט אַרומגענומען. מאַנקע האָט צעעפֿנט אַ פּאָר צו פֿאַרשלאָפֿענע אויגן און זיך געבעטן, מוישעלע, טשעפּע נישט, לאָז מיך שלאָפֿן!

ווען האָט זי דאָס חתונה? האָט זיך אַ געלער יונג מיט אַ צעשפּאָלטענער ליפּ געפרעגט. איבער אַכט טאָג, שבת חנוכה, האָט מוישעלע געענטפערט. טאָ לאָמיר צוגיין רעדן מיט מאַרטשינען, האָט דער געלער ווייטער געזאָגט. נישטאָ וואָס צו רעדן, האָט מוישעלע וואויל-יונגעריש געענטפערט, פאַראַיאָרן האָב איך מיט זאַנוולען כמעט קיין איין כלה נישט דורכגעלאָזט. דעם טאג ווען מע'ט צופירן די כלה אין מקווה אריין, וועלן מיר אריין צו מארטשינען, אים געבן א פלעשל פערציגער, און זיין ווייב וועט אונז ארויפלאזן וואו דער קעסל שטייט. נאר דארט חברה מוז מען זיך היטן, איין איבריגן דרעי און דו ליגסט מיט די קאפיטעס אין א קעסל אוקראפ. ס'וועט זיך כאטש לוינען? האט דער געלער געפרעגט און זיך באלעקט. ווארט, ווארט, וועסט זיך ערשט אנהויבן צו באלעקן, האט מוישעלע געענטפערט מיט א געלעכטער, א ווינק געטאן מיטן אויג און געוויזן מיטן פינגער אויף זאנוויל'ען, דאס איז אמאל געווען זיינע, פלעגט זיך מיט איר ארומשלעפן גאנצע נעכט. זאנוויל האט פארשטאנען אז מוישלע רעדט פון אים און איז בלאס געווארן, ער האט געכאפט דעם קופל ביער און א גוס געטאן מוישל'ן אין פנים אריין. ס'איז אפשר א ליגן? איז מוישעלע צו צו זאנוויל'ען מיט פארקוועטשטע פויסטן. מאנקע וועלכע שוין מער נישט געשלאפן האט זיך אוועקגעשטעלט צווישן מוישעלען און זאנוויל'ען און געוואלט מאכן שלום. זי האט אנגעכאפט מוישעלען פאר דער האנט און אים אוועקגעשלעפט. יענער מאכט א שפאס און דו צינדסט זיך אן? מוישעלע האט זיך געריסן מיט קולות פון מאנקען און אלץ געשטאנען אויפן זעלבן פלאץ. לאז מיך אפ! וואס מיר שפאס? וואס מיינט ער וואס? ווער שרעקט זיך פארן? כ'האב חוטא בעגל געוועזן פארן פרץ? געזאגט אז ער האט זיך ארומגעשלעפט מיט נתן'ס טאכטער? ס'איז אפשר א ליגן? זאנוויל איז האסטיג אויפגעשפרינגען, אוועקגעשליידערט מאנקן און זיך ארויפגעווארפן אויף מוישל'ן, און באלד זענען זיי ביידע געלעגן אויף דער פאדלאגע זיך געקאטשעט ווי צוויי גרויסע קודלאטע הינט. ארויסלאזענדיג מאדנע קולות אריין איינער דעם צווייטן אין די אויגן אין די האר, א צערייצטער איז זאנוויל אויפגעשפרינגן א שפיי געטאן מוישל'ן אין פנים אריין וועלכע איז געווען פארלאפן און באגאסן מיט בלוט און איז ארויס אויף דער גאס. עס איז געווען פינסטער און פראסטיג, זאנוויל האט געשפאנט איבערן שאסיי וואו די שענק איז געשטאנען, געקוועטשט די פויסטן און גערעדט צו זיך אליין, ס'מוז נעמען א סוף, ס'מוז, ווייטער אזוי לעבן קען איך נישט, זאנוויל האט אויפגעשטעלט דעם קאלנער פון האלבן פעלצל, אריינגעמאכט די הענט אין די בוזעם קעשענעס, און געוואלט עפעס טראכטן. וואס ער האט נישט געטראכט, זענען באלד אנגעשפרינגען טויזנט אנדערע זאכן, מעשה'ס פון קלייניגקייטן וועלכע ער האט שוין לאנג פארגעסן און האבן אים צומישט. און װאָס װיל גראַדול פֿון מיר? האָט זאַנװיל גענומען טראַכטן, און אָט איז ער אין אַ געדיכטן װאַלד. ער זיצט אױף אַ גרױסן פּיען. אַרום ברענען גרױסע פֿײַערן, עס בראָטן זיך גאַנצע זײַטלעך קאַלבפֿלײש, עס שטײען באַרקעס מיט בראָנפֿן, טינדלעך ביר. זיין חברה ליגן אויפן גראז, טרינקן, עסן און לאכן, ארום זיי פאשן זיך דאנסקע פערד מיט לאנגע העקן, אלע געזאטלט. ביילע מיט רחל'ן זיצן לעבן אים. פלוצלינג דערהערט זיך פון דערווייטנס א טראמביע. שנעל ווארפן זיך אלע אויף די פערד, כאפן די ביקסן, שטעלן זיי אן גרייט צום שיסן. ס'באווייזן זיך מחנות מענטשן אויף הויכע ווייסע פערד מיט שווארצע פלעקן אויף די בייכער. פון פארנט רייט אויף א שווארץ פערד א מענטש, בלויז פון ביינער אן פלייש, ער רייט אן א צוים, דעם קאפ אראפגעלאזט, אין דער האנט האט ער א לאנגע שפיז. זאנוויל ציטערט. דער ביינערדיגער מענטש שפרינגט אראפ פון פערד, צעלאכט זיך ווילד און טוט א מאך צו זאנוויל מיט זיינע קנאכן. הער דו וואוילער יונג, קום אהער, מיר וועלן זיך אפרעכענען. זאנוויל טוט א טרייסל מיטן קאפ, שפרינגט ארונטער, און נעמט זיך באָרן מיטן טױטן. ער שפּירט, װי דער סקעלעט מאַכט אים לעכער אין דער ברוסט מיט זײַן דאַרע גאָמבע. זאַנװילס קלעפּ טרעפֿן בלױז אין דער לופֿט. װאָס זאַנװיל פֿאַרמעסט זיך, טרעפֿט ער נישט. די בײנער צעשפּרײטן זיך בײַם סקעלעט, און זײַן פֿױסט טרעפֿט אין אַ הױלן פּלאַץ. און אַ װילד געלעכטער טראָגט זיך אין װאַלד. זאַנוויל האָט אָפּגעווישט דעם שווייס פון שטערן און געשפּאַנט ווייטער, ער איז געגאַנגען און געציטערט, אַז גדול זאָל אים נישט אַנטקעגנקומען. ער האָט געוואוסט, אַז גדול איז גאַנצע נעכט נישט אין קבר, שלעפּט זיך אַרום איבער דער שטאָט, שרעקט איבער מענטשן, און די מאַמע אַליין איז שיער נישט געשטאָרבן פון שרעק. זי איז פאַרטאָג געגאַנגען אַרייננעמען אַ קובל וואַסער, זי קוקט זיך אַרום, זי שטייט ביז איבערן גאַרטל אין שניי, ס'איז גאָר קײן ברונעם נישטאָ, און מיט אַ מאָל שפּרינגט אַרױס פֿון דער ערד אַ ציג אין תּכריכים און לאַכט. זאַוול האָט געפֿילט קאַלטע דרעשטשעס איבערן גאַנצן לײַב. ער האָט זיך מיט אַ מאָל דערמאָנט אָן בײלען. ער האָט געװוּסט, אַז בײלע ריכט זיך יעדן טאָג אין קימפּעט אַרײַן, ליגט גאַנצע נעכט אַלײן און װײנט. ס'האָט אים פֿאַרקלעמט באַם האַרצן. אַ כאָלערע! האָט זאַוול מיט זיך געטענהט. כ'בין נישט מער װי אַ פסו בראַט, אַ הינטיש לעבער, זיך פֿאַרדרײט אַ קאָפּ מיט נתנס טעכטערל, זי װעט נאָך בײַ מיר אין פּלאַכטעס אַװעק פֿון אונטער דער חופּה, װי איך בין אַ ייִד, גלײַך װי כ'קום דאָ אַהײם, נעם איך װאױנען מיט בײלען, אַלע אױף צו להכעיס. זאַװל האָט זיך אָפּגעשטעלט. ס'האָבן זיך געצױגן אין דער װעלט אַרײַן װײַס-זילבערנע פֿעלדער, דאָס װײַסקײט האָט געבלענדט די אױגן, זיך געשפּיגלט אין טיפן פיאלעט שטאלענעם הימל. זאוועל האט זיך געדאכט אז די ווייסע שניי פעלדער הויבן זיך, וואקסן העכער און העכער, גלייכן זיך אויס מיטן וואלד וואס אנטקעגן אים, האט ער נאך לייכטער אפגעאטעמט, זיך דערפילט היימיש צווישן די לאנגע טיפע פעלדער, ער איז פרייליכער געווארן און אויסגעשריגן, ע. ברעכן דאָרטן אַלע נקבֿות דעם קאָפּ. ער איז אַרױפֿגעשפּרונגען אױף דער לאָנקע, װוּ דער שנײ איז געװעזן טיפֿער, און זיך אױסגעצױגן, װי גרױס ער איז. אַזױ איז ער געלעגן עטלעכע מינוט און געקוקט גלײַך אין קאַלטן פֿיאָלעטן הימל. נאָכדעם איז ער אױפֿגעשפּרונגען, באַטראַכט דעם שנײ-מענטש, װאָס זײַן קערפּער האָט אױסגעפּרעסט, און זיך צעלאַכט. אַן עכאָ װי פֿון מעטאַל האָט הילכיק אָפּגעקלונגען. ער האָט צעשפּרײט די הענט, זיך אױסגעצױגן אין דער לופֿט, אַ קרעכץ געטאָן, און די הענט האָבן גענומען הילכיק קלאַפּן אין זײַנע פּלײצעס, װי אין אַ באַראַבאַן. זאַנװיל האָט זיך אַרומגעקוקט, זיך דערמאָנט, אַז ער האָט צוגעזאָגט דעם פֿאָטער זיך אַריבערצוכאַפּן נאָך שידלאָװקע, און בשעת-מעשׂה געװאָר װערן, װאָס עס הערט זיך בײַם עקאָנאָם אין שטאַל. ער האָט אַראָפּגערוקט דאָס היטל איבער די אויערן, אַרײַנגעשטעקט די הענט אין די בוזעם-קעשענעס און ווײַטער געשפּאַנט. פֿאַר אַ לײַטישן גנבֿ, האָט זאַנוויל געטראַכט, איז אַרויספֿירן אַ פֿערד גאָר קיין געשעפֿט נישט. וואָס הייסט, יעדער יונג מיט אַ ביסל מאַרך אין קאָפּ קאָן עס טאָן. ביינאכט ווען קיינער איז נישטא אין שטאל, גייט מען צו, מען עפנט א ברעט און מען פירט ארויס א פערד, נו, סארא תורה איז עס? אה, אריינגיין אין א שטוב וואו מענטשן שלאפן, אויפהאקן א קאסע, ארויסנעמען א זשמעניע מיט געלט, פארשטיי איך נאך, אבער פערד? דאס איז אן עסק פארן אלטן. זאנוויל האט באמערקט ביים צלם א פרוי, ער איז צוגעקומען נענטער און דערקענט די משוגענע באשע. זי האָט געטראָגן אַ קאַפֿטן אָנגעשטיפּט מיט פֿעדערן, אַ שטרויענעם קאַפּעלוש מיט בלומען אויפֿן קאָפּ און שטיל געזונגען. באַשע, וואָס טוסטו דאָ? האָט זי זאַנוויל געפֿרעגט. באַשע האָט געעפֿנט דאָס מויל, ס'האָבן זיך געוויזן צוויי שורות פּערל און זי האָט זיך אידיאָטיש צעלאַכט. איך זוך מײַן חתן, האָט זי געענטפֿערט מיט אַ פֿאַרשטיקט געלעכטער. ער האט מיר געשריבן אז ער וועט קומען אין א שפיץ אין פיר פערד מיט א קאטש, דאס גיי איך אים אפווארטן, חחחח. זאנוויל האט זיך צולאכט און איר א קלאפ געטון אין פלייצע, באשע האט אויסגעשאסן מיט א ווילד געלעכטער. ווער האט דיר אנגעשטיפט דעם קאפטן מיט פעדערן? האט זאנוויל געפרעגט. ס'הייסט ווער? מיין חתן האט מיר דעם קאפטן פון דאנציג געשיקט. זי האט אויפגעקנעפלט דעם קאפטן, ארויסגענומען א פאפירענע פאטאגראפיע אויסגעשניטן פון א ביכל, נא זע, דאס איז מיין חתן, א שיינער? חא חא חא! אונטערן קאפטן האט די משוגענע באשע גארנישט געטראגן, א ווייס ווארעם לייב האט אפירגעקוקט. זאנוויל האט א ציטער געטאן, אויסגעשפיגן און איז אוועק. אפגייענדיג עטליכע טריט האט ער ווידער דערהערט ווי די משוגענע זינגט, ער האט אראפגערוקט דאס היטל נאך טיפער איבער די אויערן און זיך אומגעקערט. באשע איז געשטאנען און געקוקט אויף זאנווילן און געלאכט. זאנוויל האט זיך געווארפן ווי אין א פיבער. באשע, ווייז מיר נאכאמאל דיין חתן. אה יא א שיינער, כאכאכע. זי האט צוקנעפלט דעם קאפטן, א ווייס ווארעם לייב, ער האט ווידער דערפילט דעם פריערדיגן עקל, נאך האסטיגער א שפיי געטאן איז אוועק. די משוגענע איז אים נאכגעלאפן, מיין חתן! מיין חתן! מיין חתן! זאנוול האט פארקריצט מיט די ציין, ס'בלוט האט זיך אין אים אויפגעקאכט, ער האט זיך אויסגעדרייט, זיך פארמאסטן מיט דער פויסט באשן אין הארץ אריין, און זי איז ווי א גולם א פאל געטאן אין שניי אריין. ער איז געלאפן גיכער, פעסטער. הינטער זיך האט ער געהערט א ווילד געוויין, א שוידערליך רעווען, אז ס'בלוט האט אין אים גענומען גליווערן. מיין חתן, מיין חתן האט געקלינגן אזוי ווילד און אפגעהילכט צווישן די ווייסע ברייטע פעלדער. קאפיטל דרײַ און צוואַנציק, נאכט. א גרויסע שטוב. שלמה קראדניק האט ארויסגענומען פון קופערט א גאלדענעם רעוואלווער, אריינגעלייגט אין זעקל עטליכע פאר שטיוול, געווארפן א בליק צום וואנט זייגער מיט וואגנס, הם, צוועלף, נאָך אַ גאַנצע שעה. אין בעט אונטער אַ פּערענע איז געלעגן טערצע, געכראָפּעט מיט משונהדיקע קולות. זיך צעפֿײַפֿט מיטן שופֿר, האָט קראַדניק אַ בורטשע געטאָן און אויסגעשפּיגן. ער האָט באַטראַכט זײַן טאָכטער שׂרה, וואָס איז געשלאָפֿן אין אַ שלאָפֿבאַנק מיטן רעכטן אויג אָפֿן און האָט אָפּגעזיפֿצט. בײַ לײַטן איז דאָס שוין אַ מאַמע. שלמה האט געפילט אז ער איז שילדיג וואס שרה איז נאך א מויד, ער האט שוין געקאנט זיין א זיידע פון א האלב טוץ אייניקלעך. געווען בעסערע צייטן, מען האט געמאכט א ריבל לייכטער ווי היינט. שדכנים האבן די טירן אפגעקלאפט, יונגן פלעגן זיך אליין שדכנ'ען, פארכאפט ווערן פאר שרהן. און איצט? דער גאנער מיט די שווארצע פלעקן וואס איז געשלאפן אונטערן אויוון האט זיך פלוצלינג אויפגעכאפט אין זיין שטייג איז אויסגעצויגן אויף זיינע דינע פיסלעך און גענומען קלאפן מיט די פליגלען דער גאנער האט א כאפ געטאן מיטן שנאבל עטליכע האבערס איינגעטונקן דעם קאפ אין א שיסל מיט וואסער אויסגעצויגן דעם האלז פארגלייזט די אויגן און אראפגעשלינגן יא, האט שלמה געטראכט, אויב ס'עסק וועט זיך מיר אם ירצה השם איינגעבן, איז ס'ערשט דא א נדן פאר שרהן, אראפ אן עול פון קאפ, מ'שטיינס געזאגט, וואס וועט זי אויסזיצן? שלמה האט ארויסגענומען פון בוזעם א פענכער מיט טאבאק, אויסגעוויקלט א פאפעראס, געעפנט דאס טירל פון קיך, ארויסגעשארט א גליענדע קויל און פאררויכערט. ער האט ארויסגעלאזן עטליכע געדיכטע קנוילן רויעך און געווארפן א בליק צום פענסטער. די טונקעלע ווענט איינגעהילט אין שאטנס האבן געווארפן אויף קראדניקן א מרה שחורה. אינדרויסן האט זיך צעפייפט א ווינט. שלמה האט א ציטער געטאן, א קרירה. ער האָט זיך געשטעלט מיט דער פּלייצע צום וואַרעמען קאַכעל-אויוון און זיך ווידער פֿאַרטראַכט. אויפֿן שאָסיי, וואָס פֿירט צום וועלדל, שפּאַנט יעצט זײַן זאַנוול. אויב אַלץ וועט זײַן בײַם גלײַכן, וועלן זיי דורכשנײַדן דאָס וועלדל, שטיל אַרויספֿירן די צוויי קאָבעלעס, זיי צופֿירן צום בערגל און דערנאָך, וויאָ! צו משה קוניאַש. אַזאַ שטיקל אַרבעט וועט אַרײַנברענגען איבער צוויי הונדערט קערבלעך. דער געדאנק אליין מאכט שלוימע'נען פרייליכער. בלי נדר האט שלוימע צו זיך געזאגט, אז איך קריג נאר אם ירצה השם די פאר גראשן, איז ראשית א חופה מיט שרה'ן. מיט א שמייכל אויפ'ן פנים האט ער זיך צוגעזעצט און טרערן האבן זיך באוויזן אין זיינע גרויע אויגן. ער האט ארויסגענומען פון דער חאלעווע א פלאטשיק פלעשל מיט שנאפס, געטאן א צוויי דריי זופ, ער האָט אײַנגעקאָרטשעט דאָס פּנים, געעפֿנט די שפּײַזשענקל און פֿאַרביסן מיט אַ שטיקל דאַרן קעז. פֿון גאַס האָט זיך געטראָגן אַ לאַנגער פֿײַף פֿון אַ נאַכטוועכטער, באַלד נאָך דעם, אַ וויין פֿון אַ היימלאָזן הונט. שלמה האָט געוואָרפֿן אַ בליק צום פֿענצטער. האַם! דער פֿראָסט פּאַקט זיך שוין. ער האָט זיך דאָס צעלייגט אויף די שויבן. ער האָט אַרויסגענומען עטלעכע ציגל טאָרף, געעפֿנט אַ פֿײַערקע, זי אַרײַנגעשטופּט, זיך ווידער געשטעלט צום אויבן און זיך פארטראכט. און טאמער כאפט מען זיי, איז שלמה דורך א געדאנק, און זיין דארער אלטער קערפער האט געציטערט. ווילאנג איז ווען מען האט אים געכאפט מיט דעם וואויטס שקאפעס? ער פילט נאך יעצט ווי עס רעגנט מיט שטעקנס, עס שניידט דאס לייב, די הויט פלאצט, און בלוט רינט. זיי האבן אים אזוי צעקיילט אז ער איז אוועקגעלעגן א חודש אין בעט. פון דעמאלט אן האט שלמה אלץ גענומען טראכטן זיך צו נעמען צו אן אנדערע פרנסה, און יעדעס מאל ווען עס מאכט זיך א פריש גניבה'ל טענה'ט ער אז דאס איז דאס לעצטע מאל. א הינטיש לעבן האט שלמה געקלערט, אפגעלעבט שוין איבער פערציג יאר און וואס? שרעק און שרעק און געלט, קדחת. שלמה האט גענומען זיין שיטער בערדל, עס געשטעלט פערפענדיקולאר צו דער גאמבע און באמערקט עטליכע גרויע האר. האם. א פאוויעסטקע, דאס רופט מען שוין אויף יענער וועלט. שלמה האט זיך דערמאנט ווי איינמאל א שבת נאכמיטאג איז ער געזעסן אין אלטן בית מדרש און געהערט ווי א ליטווישער מגיד האט געמאלט יענע וועלט, דאס גן עדן, דאס גיהנום, ווי באלד נאכן טויט קומט דער מלאך הדומה, קלאפט דריי מאל אן אין קבר, פרעגט דעם נאמען, אויב ס'איז א צדיק, ענטפערט ער באלד, א זינדיגער פארגעסט און ווערט נע ונד. שלוימען, דאכט זיך ער איז טויט. דער מלאך הדומה, עפעס א הויכער בייניגער איד מיט לאנגע ברעמען, פונקט ווי שמחה גרעבער, פרעגט אים דעם נאמען, און ער, פארגעסן! שלוימען האט געפילט ווי עס ווערט אים קאלעמוטנע אויפן הארץ, האט זיך א שטארקן שיבער געטאן מיט די פלייצעס אין אויוון און זיך גענומען קראצן דעם קאפ. האט מיט אמאל דערפילט א שטארקע שנאה צו משה קוניאש. מיט א דרייסיג יאר צוריק האבן זיי צוזאמען גע'גנב'עט פערד, און אויסגעלאזט האט זיך, שלמה איז דער גנב און משה דער סוחר. משה איז היינט א שיינער איד, גבאי אין אלטן בית המדרש, געפירט פאר יארן א ספר אין שול אריין, גיט די טעכטער צו צוויי טויזנט קערבלעך נדן, נעמט זיך איידימס אויף קעסט, און ער, שלאפט קיין נעכט נישט, קלערט אלץ רייכער צו מאכן משה'ן. שלמה זעהט ווי משה שלאפט יעצט ביי זיך אין א ווינער בעט מיט געשניצטע מצבות, די לאנגע ברייטע בארד צושפרייט אויף זיין פעטע ברוסט, דער קאלדאן הויבט זיך אויף און אפ, און עס חלומ'ט זיך אים געוויס ווי מען קלויבט אים אויס דאזער אין שטאט. און ער, שלמה, א דארער, אלטער, זיצט יעצט נאך האלבע נאכט און גרייט זיך גנב'נען א פאר פערד, פאר וועלכע ער וועט קריגן העלפט און משה העלפט, און ווער ווייסט צו מען וועט אים נישט כאפן.

הינטערן שטאָט, נעבן וועלדל, האָט שלמה קראַדניק אַראָפּגענומען דאָס זעקל פֿון די פּלייצעס און זיך אָפּגעשטעלט. שלמה האָט אויסגעצויגן זײַן לאַנגן דאַרן האַלדז, אויסגעגלאָצט זײַנע גראָע אויגן, ווי אַן אַלטער, הונגעריקער וואָלף, זיך אײַנגעהערט אין דער שטילקייט. ער האָט אַרײַנגעלייגט צוויי פֿינגער אין מויל און אַ פֿײַף האָט זיך דורכגעשניטן. פון דער צווייטער זייט וועלדל האט מען געענטפערט מיט א פייף. אך וואט א יונג האט שלמה געטראכט, ווען ער וואלט נאר נישט געוועזן אזוי ווילד און זיך געלאזט רעדן פון א טאטן, הא, דעמאלט בין איך א פארזארגטער אויף דער עלטער. א יונג גייט, ווערט פריש געזונט און משוגע, און ליבט זיך איין אין גראדול'ס אלמנה. מען זאגט עפעס אן אשה, ס'זאל זיין וואס אנצוקוקן. נו, מילא, א יונג דער יצר הרע שטופט, אבער ווייס איך וואס, א יונג א גבר נעמט און פארליבט זיך אין אזא קליין שווארץ ווייבעלע, זי האט נאך קיין חליצה נישט גענומען, און בשעת מעשה זיך פארראפעט מיט זאנווילן, און איצט די שטאט, כ'בין דאך שוין באלד א האלב יאר אין בית המדרש נישט געוועזן, איך באגראב זיך דאך פאר חרפה. זאַנװיל האָט זיך באַװיזן פֿון װאַלד און אױסגעשריגן, טאַטע, קום! ס'איז שפּעט! שלמה האָט געכאַפּט דאָס זעקל און זיך אונטערגעאײַלט. װאָס הערט זיך מכּוח די פֿערד? האָט שלמה געפֿרעגט. װאָס זאָל זיך הערן? זײ שלאָפֿן אין שטאַל. שלמה מיט זאַנװילן האָבן געשפּאַנט אַלץ פֿעסטער און פֿעסטער און געשװיגן. זײ האָבן אױסגעזען װי צװײ װעלף, װעלכע דער טיגער טרײַבט אַרױס פֿון װאַלד אױפֿן ברײטן שאָסײ. דער אַלטער האָט זיך געהאַלטן אין איין טאַפּן פֿאַרן בוזעם צו דער רעוואָלווער ליגט און גערעדט צו זיך אַליין, בולאַן, גניאַדאַ, קאַשטאַן, שפּאַק, כאָלעראַ, משה קוניאַש. פֿיל מאָל האָט ער אָנגעכאַפּט זאַנוולן פֿאַרן אַרבל. שטיי! מען גייט! זאַנוול האָט זיך אָפּגעשטעלט, געעפֿנט ברייטער די אויגן, אויפֿגעשטעלט די אויערן, זיך אַרומגעקוקט, קיינעם נישט געזען. האָט ער אַ שמייכל געטאָן, דער אַלטער האָט זיך שױן אױסגעװעפּט און געשפּאַנט װײַטער. שלמה האָט דערפֿילט אַ דורכדרינגענדיקע קעלט אין זײַנע אַלטע בײנער און ער האָט זיך דערמאָנט, װי זײַן טערצע ליגט יעצט אונטער זײַן װאַרעמע פּערענע און כראָפּעט. אַ הינטיש לעבן, האָט ער װידער געטראַכט, װאָלט שױן צײַט געװעזן זיך צוריקצוציִען פֿון דער שענער פּרנסה. ס'האָט זיך געהערט אַ װױען פֿון אַ הונט. אוי די הינט האט שלמה געזאגט, א מיתה משונה אויף זיי, צו וואס האט זיי גאט באשאפן? פון בערגל האט זיך געזען עטליכע צעווארפענע הייזלעך, ארום איז געווען שטיל, זאנוויל האט גענומען דאס זעקל מיט די שטיוול און געגאנגען אין דארף אריין. א שווארצער קולדאטער הונט איז ארויסגעשפרונגען מיט א בילעריי, זאנוויל האט זיך צוריקגעצויגן, דער הונט נאך אים, באלד האט זיך א ווארף געטון אויפן הונט, געכאפט אים מיט זיינע קלעשטשעס, ביים גערדיק און גענומען שטיקן. דער הונט האָט זיך נישט לאַנג געאַמפּערט, פאַרגלייזלט די אויגן, אַרויסגעשטעקט אַ לאַנגע רויטע שפּיציקע צונג און געבליבן אָנמעכטיק אין זאַנוולס הענט. זאַנוול האָט זיך אויסגעגלייכט, באַטראַכט דעם אויסגעצויגענעם הונט מיט דער אַרויסגעשטעקטער צונג, אַ שפּיי געטאָן דורך די ציין. ער האָט זיך אַרומגעקוקט, דער אַלטער איז נישט געווען. אונטערן בערגל איז געשטאַנען שלמה, געקלאַפּט אַ יאַסלע אָן אַ יאַסלע פֿאַר שרעק. ער האָט נישט געקאָנט זען, װי זאַנװל דערשטיקט דעם הונט און ער איז אַװעק אונטערן בערגל. זאַנװל האָט געכאַפּט דאָס זעקל מיט דער שנעלקײט פֿון אַ יונגן ציגײַנער. ער האָט לײַכט אַראָפּגענומען די טיר פֿון די זאַװיאַסעס. אַ װאַרעמע פּאַרע האָט אים געשלאָגן אין געזיכט אַרײַן. ער האָט אַרױסגענומען בראָנפֿן, אָנגעשיכּורט די פֿערד אָנגעטאָן זײ שטיװל און זײ לײַכט אַרױסגעפֿירט פֿון שטאַל. הינטערן בערגל האָט שלמה אַרײַנגעלײגט די שטיװל אין אַ זעקל, פֿאַרשנורעװעט אױף דער פּלײצע. זײ האָבן זיך אױפֿגעזעצט אױף די פֿערד און אַװעק אין דער װײַטער נאַכט אַרײַן. סוף פֿון דער דערצײלונג אַ ראָמאַן פֿון אַ פֿערד-גנבֿ פֿון יוסף אָפּאַטאָשו, געשריבן אין נײַנצן צוועלף אין בראָנקס, ניו-יאָרק.